אויבן אן טון בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף מ ז עמוד א' צוועלף שורות פון אויבן אלא מהא דתנן. אינעם פאריגן שיעור האמיר געלערנט אינעם נאמען פון ר' יוחנן פארשידענע כללים וויאזוי צו פסק'נען די הלכה, לדוגמא אז ר' מאיר ור' יודא קריגן זיך איז הלכה כר' יודא, און נאך אזעלכע כללים, די גמרא האט געברענגט פונעם אמורא ר' משרשיא אז מ'נעמט נישט אן די אלע כללים. די גמרא איז יעצט עוסק פון ווי ר' משרשיא האט גענומען דאס אז די כללים גייען נישט אן. אונז אינעם פאריגן שיעור האבן מיר שוין געהאט דריי פלעצער וואס די גמרא האט געקלערט אז אפשר פון דארט האט עס ר' משרשיא גענומען, נאר ס'איז דא דריי הלכות ווי ר' יהודה קריגט זיך מיט ר' שמעון, און רב זאגט דארטן אז הלכה כר' שמעון. וואס דאס איז דאך קעגן די כלל פון ר' יוחנן, אלא מאי זעהט מען אז דער כלל גייט נישט אן, אבער די גמרא האט עס אפגעשלאגן אז ס'מוז נישט זיין, אז די דריי זאכן קען זיין אז דאס איז א אויסנאמס פאל וואס רב האט דארטן יא איינגעזעהן צו פסק'ענען ווי ר' שמעון קעגן ר' יודא, אבער דארטן ווי מ'טרעפט נישט אז רב האט גע'פסק'נט אנדערש, דעמאלטס וועט מען יא זאגן אז מ'פסק'נט לויט די כלל פון ר' יוחנן. יעצט גייט די גמרא ברענגען א פערדע פלאץ פון וואו ס'קען זיין אז ר' משרשיא האט עס פון דארט גענומען אז די הלכה בלייבט נישט ווי די כללים. אלא זאגט די גמרא מהא דתנן, פון דעם וואס אונז האבן געלערנט אין א משנה וואס וועט שטיין דא טאקע שפעטער אין מסכת עירובין דף מ ט עמוד ב' איז דא א משנה, וואס מען זעט דארטן אז א מענטש איז געשטאנען בין השמשות במקום ווי ער וויל קונה שביתה זיין, און מיט דעם האט ער קונה שביתה געווען, און די משנה זאגט דארטן וזה שאמרו העני מערב ברגליו, און אויף דעם האבן די חכמים געזאגט אז איינער וואס איז א ארעמאן, און דא מיינט נישט דווקא אז ער איז ממש אן ארעמאן, מען רעדט דאך א מענטש וואס איז אונטערוועגנס און ער האלט נישט מיט זיך קיין עסן, וואס ער איז אזוי ווי א ארעמאן, אזא איינער מערב ברגליו קען מאכן אן עירוב אפילו אן קיין עסן, בלויז מיטן אהינגיין מיט זיין פיס, און ער שטעלט זיך אויף דעם פלאץ און ער איז קונה שביתה, און פון דארטן מעג ער גיין אלפיים אמה לכל רוח. איז די מימרא העני מערב ברגליו איז א אלטע מימרא וואס די חכמים האבן געזאגט און ס'קומען צוויי תנאים און קריגן זיך ארום וואס איז די כוונה דערפון, רבי מאיר אומר אנו אין לנו אלא עני. אונז קען מען נישט מתיר זיין צו מאכן א עירוב ברגליו נאר פאר א ארעמאן, דאס מיינט איינער וואס איז אונטערוועגנס און ער האט נישט קיין עסן, אבער א מענטש וואס געפינט זיך אין שטוב און ער האט עסן, קען ער נישט ארויסגיין צו דער פלאץ וואו ער וויל קונה שביתה זיין בלויז זיך אהינשטעלן אן קיין עסן, נאר ער וועט שוין מוזן אהינשיקן עסן. אין אנדערע ווערטער, רבי מאיר האט געלערנט העני מערב ברגליו מיינט אז דאס אז מען קען מאכן א עירוב בלויז מיט די פיס אן קיין עסן, דאס איז א ספעציעלע קולא וואס מען האט געגעבן פאר א מענטש וואס איז אזוי ווי א עני, וויבאלד ער איז אונטערוועגנס און ער האט נישט וואס צו עסן האט מען מיקל געווען פאר אים אז ער קען גיין אפילו מיט די פיס. אבער איינער וואס האט עסן איז מחויב צו לייגן דעם עסן דארט. רבי יהודה אומר אחד עני ואחד עשיר, יעדער איינער מעג מאכן א עירוב ברגליו אפילו א עושר אויכעט, און דאס וואס שטייט העני מערב ברגליו מיינט אז ווייל ער האט טאקע נישט וואס צו עסן האט ער נישט קיין אנדערע ברירה נאר ער מוז אליינס אהין גיין צו דעם מקום ווי ער וויל קונה שביתה זיין און דארטן שטיין, און לא אמרו מערבין בפת, דאס וואס די חכמים האבן געזאגט אז מען דארף מאכן א עירוב מיט ברויט איז נאר אלא להקל על העשיר שלא יצא ויערב ברגליו פארקערט, דאס איז נישט קיין חומרא אז ער מוז לייגן ברויט, דאס איז גאר א קולא פאר איינער וואס האט וואס צו עסן אז ער מוז נישט אליין ארויסגיין און דארטן שטיין, נאר ער קען אפילו שיקן א שליח זאל אראפלייגן פאר אים צו עסן. קומט אויס אז רבי מאיר האט געהאלטן אז די ריכטיגע וועג וויאזוי מען דארף לכתחילה אוועקשטעלן א עירוב איז דווקא דורך עסן, און נאר ווען ער האט נישט קיין ברירה ווייל ער האט נישט וואס צו עסן ער איז א עני נאר דעמאלטס, איז מען אים מיקל אז ער קען מערב זיין ברגליו, און רבי יהודה האט געהאלטן פונקט פארקערט, מערב זיין ברגליו דאס איז דאך דער ריכטיגע עירוב, ווייל דער מענטש אליין איז טאקע דארטן בפועל קונה שביתה, ער שטייט דארטן אויפן פלאץ, נאר איינער וואס וויל נישט אליינס דארטן אראפגיין האט ער א ברירה און א קולא אז מען האט אים מתיר געווען צו שיקן א שליח און אראפלייגן עסן פאר זיינעטוועגן. ביז אהער גייט די משנה, פארציילט די גמרא ומתני ליה רב חייא בר אשי לרב חייא בר רב קמיה דרב, רב חייא בר אשי האט פארגעלערנט פאר רב'ס זון וואס האט געהייסן חייא, אין אנוועזנהייט פון רב, רב איז דארטן געשטאנען און ער האט געהערט, אחד עני ואחד עשיר, ער האט פארגעלערנט טאקע דעם משנה וואס רבי יהודה האט געזאגט אז אפילו א עושר קען אויכעט מערב זיין ברגליו, ואמר ליה רב, און רב האט געזאגט פאר רב חייא בר אשי, סיים בה נמי הלכה כרבי יהודה, ענדיג שוין צו און לייג שוין צו אז די הלכה בלייבט ווי רבי יהודה, אז אפילו א עושר קען אויכעט, און נישט ווי רבי מאיר אז דווקא א עני. שטעלט זיך א שאלה תרתי למה לי. והא אמרת ר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודה? פארוואס פעלט אויס צוויי מאל צו פסק'נען אז די הלכה איז ווי ר' יהודה? סטייטש אונז האמיר דאך שוין איין כלל אז אלע מאל ווען ר' מאיר קריגט זיך מיט ר' יהודה האט דאך ר' יוחנן געזאגט בלייבט די הלכה ווי ר' יהודה, איז פארוואס האט אויסגעפעלט אז רב זאל דא פסק'נען נאכאמאל ווי ר' יהודה? פון דא האט ר' משרשיא אויפגעדרינגען אז רב האט געהאלטן באמת אז מען זאגט נישט די כלל אז די הלכה בלייבט אלעמאל ווי ר' יהודה, און פארדעם האט דא אויסגעפעלט צו זאגן אז די הלכה בלייבט ווי ר' יהודה. פרעגט אבער די גמרא ומאי קושיא, וואס איז די קשיא פון דא אז מען זאל זאגן אז מען נעמט נישט אן די אלע כללים, דילמא רב לית ליה להני כללי, דא האסטו מיר נאר אויפגעוויזן אז רב האט נישט געהאלטן פון די אלע כללים, ווייל איך זעה דאך אז ער האט געדארפט פסק'נען ביי די פאל אז די הלכה בלייבט ווי רבי יהודה, איז משמע אז אלעמאל איז לאו דווקא אזוי אז די הלכה בלייבט ווי רבי יהודה נאר ביי די פאל. אבער דאס מיינט נאכנישט אז אונז זאל מען נישט אננעמען די אלע כללים, ווייל למעשה האט דאך ר' יוחנן געזאגט אז ס'איז יא דא די כללים, אויב אזוי האמיר אונז א מחלוקה, רב האלט אז די כללים גייען נישט אן, און ר' יוחנן האלט אז יא, און אז א מחלוקה פון רב מיט ר' יוחנן איז דאך די דין אז מען פסקנט ווי ר' יוחנן, נו אויב אזוי פארוואס זאגט רב משרשיא ליתא להני כללי ס'גייט נישט אן ווייל רב האלט נישט דערפון גייט עס נישט אן, אונז פסק'ן מיר ווי ר' יוחנן אז ס'גייט יא אן, איז אויב אזוי קען נישט זיין אז רב משרשיא האט עס גענומען פון די פסק הלכה פון רב. אלא די גמרא גייט יעצט אויפווייזן אז לכאורה קוקט אויס אז רבי יוחנן אליין האט צוריקגעצויגן און ער האלט נישט פון די כללים. מהא דתנן פון דעם וואס האמיר געלערנט אין א משנה אין יבמות מ א, היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהיה לה שלשה חדשים, א יבמה זאל נישט געבן קיין חליצה און זי זאל נישט נתייבם ווערן ווילאנג ס'גייט נישט אדורך דריי חדשים פון ווען איר מאן איז געשטארבן. די דין איז דאך אז א מענטש איז נפטר געווארן און ער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, איז דא א מצוה אז זיין ברודער זאל קומען מייבם זיין די אלמנה און מקים זיין בית לאחיו, און דאס איז די מצוה פון יבום אז ער דארף מיט איר וואוינען, חתונה האבן, און אויב ער וויל נישט דארף מען מאכן א חליצה אז זי שלעפט אים אראפ די שיך פון זיין פיס און זי שפייט אויף אים, און דורך די חליצה ווערט זי מותר חתונה צו האבן מיט אן אנדערע מאן. זאגט דא די משנה אין יבמות אז סיי אויב מען מאכט חליצה און סיי אויב מען מאכט יבום טאר מען עס נישט טון פאר עס איז נישט דורך דריי חדשים פון ווען דער מאן איז אוועק. יבום טאר מען נישט מאכן פאר דריי חדשים, ווייל ס'איז זייער מעגליך אז די פרוי איז טראגעדיג פון איר פריערדיגע מאן און זי ווייסט נאך נישט דערפון, און אויב ס'וועט צום סוף געבוירן ווערן א ולד של קיימא, נישט נאר ס'איז נישט דא קיין מצוה פון יבום, נאר טאמער ער האט געוואוינט מיט איר איז עס גאר א ערווה, איינער פון די עריות אין די תורה, דאס איז א איסור כרת. אשת אחיו, מען טאר נישט וואוינען מיט די ברודער'ס ווייב, פארשטייט זיך אויב ס'איז דא קינדער נאר דעמאלטס איז דא די איסור, און טאמער ער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער פארקערט איז גאר א מצוה אויפצושטעלן את בית אחיו, די מצוה פון יבום. איז ביז ס'איז נישט אדורך דריי חדשים וואס דעמאלטס ווערט ארויסגעשטעלט קלאר אז זי איז נישט טראגעדיג ווייל נאך דריי חדשים איז שוין געווענטליך אויב זי איז טראגעדיג איז עס שוין ניכר, איז דעמאלטס איז שוין נישט דא קיין שום ספק אז זי וועט שוין נישט געבוירן קיין קינד, און ערשט דעמאלטס קען ער איר מייבם זיין. ביז דעמאלטס טאר ער נישט וואוינען מיט איר ווייל זי איז א ספק ערווה, און אפילו חליצה ווען ער וויל נישט וואוינען מיט איר טאר ער אויך נישט געבן ביז דריי חדשים, ווייל קען זיין אז זי איז דאך טראגעדיג, און די גמרא אין יבמות זאגט שוין אז ווען מען געבט חליצה פאר א טראגעדיגע פרוי, אפילו אויב ס'שטעלט זיך ארויס צום סוף אדער זי האט מפיל געווען דעם קינד צו אינו של קיימא, איז די חליצה וואס מען האט געגעבן בשעת זי איז געווען טראגעדיג איז נישט קיין כשר'ע חליצה, די גמרא אין יבמות זאגט שוין א טעם פארוואס. און דעריבער אויף צו געבן חליצה מוז מען ווארטן ביז ס'איז דורך דריי חדשים איז שוין ניכר אז זי איז נישט טראגעדיג און ערשט דעמאלטס איז עס א כשר'ע חליצה. און רש"י רעדט שוין אויס אז לכאורה וואלט מען דאך יא געקענט זאגן אז ער זאל יעצט געבן חליצה נאך אפילו פאר די דריי חדשים און נאכדעם קען מען ווארטן ווען די דריי חדשים זענען אדורך געגאנגען, אויב מען וועט זען אז ס'שטעלט זיך ארויס אז זי איז נישט געווען טראגעדיג איז דאך די חליצה געווען כשר און זי קען יעצט גיין חתונה האבן. האט זיך ארויסגעשטעלט אז למעשה איז זי יא געווען טראגעדיג און די חליצה איז זיכער געווען פסול, וועט מען דעמאלטס ווארטן ביז זי געבוירט דעם קינד, וועט זיך ארויסשטעלן אז די קינד איז א בר קיימא א געזונט א לעבעדיגע קינד, נו האט זיך דאך ארויסגעשטעלט אז די פרוי דארף בכלל נישט קיין יבום און קיין חליצה ווייל זי האט דאך א קינד, פארקערט ס'איז גאר א עבירה ער זאל וואוינען מיט איר, און אויב אזוי איז אוודאי דארף ער איר נישט געבן קיין חליצה יעצט. ווייל טאמער וועט זיך ארויסשטעלן אז די קינד איז נישט קיין בר קיימא, וועט זי העכסטנס יעצט באקומען א צווייטע מאל חליצה, און די אויפטו דערפון איז, בעיקר אז טאמער האט זיך ארויסגעשטעלט אז זי איז נישט געווען טראגעדיג, טאקע האט שוין די חליצה געהאלפן פון דעמאלטס, און פארוואס טאר ער נישט געבן קיין חליצה ביז דריי חדשים? אויף דעם ענטפערט רש"י אז מען קען עס נישט טון, ווייל אויב צום סוף וועט זיך ארויסשטעלן אז זי איז יא געווען טראגעדיג און זי וועט טאקע געבוירן א ולד של קיימא, וואס דעמאלטס האב איך דאך געוואר ווערן למפרע אז די חליצה וואס ער האט געגעבן איז בכלל נישט געווען קיין חליצה, ווייל זי האט דאך קינדער און זי איז נישט מחיוב געווען אין קיין חליצה, ס'איז סתם געווען אבי געמאכט, און וויבאלד די הלכה איז דאך אז א חלוצה טאר נישט גיין וואוינען מיט א כהן, א כהן טאר נישט וואוינען נישט מיט א גרושה און נישט מיט קיין חלוצה, און די פרוי איז דאך באמת נישט קיין חלוצה, וועט דאך בית דין דארפן יעצט גיין אויסרופן, פאר יעדעם איינעם אז די פרוי מעג יא גיין חתונה האבן מיט א כהן ווייל זי איז באמת נישט קיין חלוצה, ווייל ס'איז נתברר געווארן אז די גאנצע חליצה איז נישט געווען קיין חליצה ווייל זי האט קינדער. אבער פון אזא הכרזה, פון די אויסרופן קען ארויסקומען א גרויסע מכשול, ווייל ס'קען זיין אז ס'וועט זיין א מענטש וואס ער איז נאר געווען בשעת ווען מ'האט געמאכט די חליצה, און ער מיינט אז די פרוי איז יעצט א ריכטיגע חלוצה וואס זי טאר נישט וואוינען מיט א כהן. און ער וועט נישט האבן געהערט די הכרזה אז זי מעג חתונה האבן מיט א כהן, און פלוצלינג וועט ער זען ווי זי האט חתונה מיט א כהן, וועט ער קומען דרינגען פון דעם אז א חלוצה מעג וואוינען מיט א כהן. איז כדי מען זאל נישט צוקומען צו אזא מצב, האבן די חכמים נישט געלאזט אז מען זאל געבן א חליצה גלייך אין אנפאנג פאר די דריי חדשים, וואס דאס איז דאך באמת א חליצה על תנאי, אז אויב ס'שטעלט זיך ארויס אז זי האט נישט קיין קינד וועט עס זיין כשר, און אויב זי האט יא א קינד וועט זיך ארויסשטעלן אז ס'איז בכלל נישט קיין חליצה, דאס האבן די חכמים נישט געלאזט מאכן. ווייל מענטשן וועלן מיינען אז ס'איז יא חליצה, און ווען זי וועט נאכדעם חתונה האבן צו א כהן וועט מען מיינען אז א חלוצה מעג חתונה האבן מיט א כהן. זאגט די משנה ווייטער אין מסכת יבמות וכן שאר כל הנשים, אלע אנדערע ווייבער נישט נאר א יבמה, סתם א פרוי וואס זי איז געווארן אלמנה אדער זי האט זיך גע'גט, לא ינשאו ולא יתארסו, זאלן זיי נישט חתונה האבן און זאלן אפילו נישט ווערן קיין כלה. זאל נישט אפילו נתקדש ווערן עד שיהיו להם שלשה חדשים, ביז ס'איז נישט אדורך דריי חדשים פון ווען איר מאן איז געשטארבן אדער פון ווען זי האט זיך גע'גט. און דא איז אויך די זעלבע זאך, די שלשה חדשים איז א הבחנה, אזוי קען מען מבחין זיין צו די פרוי איז טראגעדיג, ווי אונז האבן מיר שוין געשמועסט אז געווענטליך ביי דריי חדשים דערקענט מען שוין, און אזוי וועט מען וויסן אז טאמער איז זי געווען טראגעדיג פון איר פריערדיגן מאן, וועט מען שוין יעצט זען, און יעצט קען זי גיין חתונה האבן צו א צווייטע מאן, און ווען די קינד וועט געבוירן ווערן וועט מען וויסן אז דאס באלאנגט צו די ערשטע מאן און נישט צו די צווייטע. ווייל טאמער וועט זי גיין גלייך חתונה האבן נאכדעם וואס זי האט זיך גע'גט אדער זי איז געווארן אלמנה, קען געשען א חשש אז זיבן חדשים שפעטער וועט זי געבוירן א קינד, און מען וועט נישט וויסן ווער איז דער טאטע, אפשר איז די קינד טאקע א זיבעלע, ער איז געבוירן ביי זיבן חדשים פון די צווייטע מאן, אדער ניין, אפשר איז דאס געהעריג א ניין חדשים'דיגע קינד, און זי איז טראגעדיג געווארן מיט צוויי חדשים פריער פון איר פאריגן מאן, וואס איז דער פראבלעם אז מען וועט נישט וויסן ווער זיין טאטע איז? פון דעם קען ארויסקומען ווי די גמרא זאגט אין יבמות אסאך מכשולות, איינע פון די מכשולות וואס רש"י ברענגט דא צו איז, לאמיר טאקע זאגן אז די פרוי האט גלייך חתונה געהאט און זי האט געבוירן א קינד נאך זיבן חדשים, און מען וועט עפעס אזוי אננעמען אז דער קינד באלאנגט פון די צווייטע טאטע, און באמת עט דער קינד באלאנגען צו די ערשטע טאטע, שפעטער וועט די פרוי געבוירן נאך א קינד, וואס דער צווייטע קינד איז דאך שוין טאקע פון די צווייטע טאטע. קומט אויס אז אונז האמיר דא צוויי ברידערס וואס על פי האמת זענען זיי נאר ברידערס פון איין מאמע, אבער די טאטע האבן זיי נישט די זעלבע, די ערשטע קינד באלאנגט צו די ערשטע טאטע און די צווייטע קינד באלאנגט צו די צווייטע טאטע, און איך האב מורא אז איינער פון די צוויי קינדער וועט חתונה האבן און ער וועט שטארבן אן קינדער, און נאכדעם וועט קומען דער אנדערע ברודער וואס אונז מיינמיר דאך אז ער איז אויך זיין געהעריגע ברודער פונעם טאטן אויכעט און ער וועט גיין מאכן יבום אויף דער פרוי, און דא וועט ער נכשל ווערן מיט א געהעריגע ערווה מיט א איסור כרת. ווייל די הלכה איז אז יבום קען נאר מאכן א ברודער פון איין טאטע, און מען מיינט טאקע דא אז ער איז א ברודער פון איין טאטע פאר דעם איז ער איר מייבם און דערווייל שטעלט זיך ארויס אז ס'איז גארנישט פון איין טאטע ווייל די קינד איין קינד באלאנגט פונעם ערשטן טאטן איין פונעם צווייטן טאטן, אמת טאקע אז זיי האבן די זעלבע מאמע, אבער אזא ברודער טאר נישט מאכן קיין יבום ס'איז א געהעריגע ערווה, דאס איז איינע פון די מכשולות וואס קען ארויסקומען אויב די פרוי וועט גלייך חתונה האבן און ס'וועט געבוירן א קינד און מען וועט מיינען אז ס'באלאנגט פונעם צווייטן טאטן און דערווייל באלאנגט עס פון די ערשטן, דעריבער מוז זי ווארטן דריי גאנצע חדשים וואס דעמאלט זעט מען שוין קלאר אז זי איז נישט טראגעדיג, און יעצט ווען זי וועט געבוירן א קינד וועט מען שוין וויסן אז די טאטע איז דער צווייטער. און ווי מען באמערקט דא האט ער צוגעלייגט נישט נאר אז די פרויען טארן נישט חתונה האבן, ס'איז געשטאנען לא ינשאו ולא יתארסו, זיי טארן אפילו נישט ווערן קיין ארוסות, ארוסה מיינט אז מען איז איר מקדש אפילו אז מען האט נאך נישט מיט איר חתונה על ידי חופה. מ'האט איר נאר געגעבן א קידושין אזוי ווי די מנהג איז אמאל געווען אז מ'פלעגט קודם מקדש זיין די פרוי און מיט דעם איז זי געווארן א ארוסה און זי ווערט א ריכטיגע אשת איש, און ערשט א יאר שפעטער פלעגט מען איר נעמען אונטער די חופה און דעמאלטס ווערט זי מותר לבעלה. ווילאנג זי איז א כלה טאר זי נישט וואוינען אוודאי נישט מיט א פרעמדע מאן ווייל דאס איז א געהעריגע אשת איש, ס'דא א סקילה דערויף, אבער אפילו מיט די אייגענע מאן איז זי נאך נישט מותר, נאר על ידי חופה. ואסר לנו את הארוסות, און אויבן אויף מצד השכל וואלט ווען געדארפט אויסקומען אז א פרוי וואס גט זיך אדער זי ווערט אלמנה, אמת טאקע אז חתונה האבן טאר זי נישט ביז דריי חדשים, ווייל דעמאלטס קען זי טראגעדיג ווערן און מ'וועט נישט וויסן ווער דער טאטע איז, אבער פארוואס זאל זי נישט טארן ווערן א ארוסה? מ'איז איר נאר מקדש, און מיט א ארוסה טאר דאך נישט אפילו די מאן וואוינען איז דאך נישטא קיין חשש אז זי וועט טראגעדיג ווערן. אבער די תנא קמא פון דער משנה האט געהאלטן אז די חכמים האבן נישט געוואלט מאכן קיין חילוקים, און מען האט גוזר געווען ארוסה אטו נשואה, און אזוי אויך האבן די חכמים נישט געמאכט קיין חילוק אחד בתולות ואחד בעולות, ס'איז נישט קיין חילוק צו די אלמנה אדער גרושה איז א בתולה אדער זי איז שוין א בעולה, אויב זי איז שוין געווען א בעולה דאס מיינט אז זי האט שוין געוואוינט מיט איר ערשטן מאן איז דאך א דבר פשוט אז זי טאר נישט חתונה האבן ביז דריי חדשים, ווייל דעמאלטס איז דא א חשש אז אפשר איז זי געווען טראגעדיג פון איר ערשטן מאן און מען וועט נישט וויסן ווער דער טאטע איז. נאר די חכמים האבן צוגעלייגט אז אפילו אויב זי איז נאך געווען א בתולה, מיט איר ערשטע מאן, דאס מיינט אז ער האט נאך קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר, וואס באמת איז דאך נישט דא קיין שום חשש אז אפשר איז זי געווארן פון אים טראגעדיג, האבן די חכמים אבער דא אויכעט געזאגט לא פלוג, אז מ'האט גוזר געווען בתולות אטו בעולות. האמער שוין דא צוויי גזירות וואס די חכמים האבן גוזר געווען, איינס אז זי טאר נישט אפילו א כלה ווערן פאר דריי חדשים, און צוויי אז אפילו זי איז בכלל נאכנישט געוואוינט מיט איר ערשטע מאן, דארף מען אויך ווארטן די דריי חדשים. יעצט די הלכה אז מען דארף ווארטן דריי חדשים אויף וועלכע פרויען איז דאס געזאגט געווארן, אחד אלמנות ואחד גרושות, אונז האמיר דאס שוין אויסגערעדט פריער, ס'נישט קיין חילוק צו די פרוי איז געווארן אלמנה און איר מאן איז געשטארבן, צו די מאן האט איר גע'גט. אלעמאל איז דא די חשש אז אויב זי וועט גלייך חתונה האבן, עט געבוירן ווערן א קינד און מען וועט נישט וויסן צו ס'איז פון די פריעריגע מאן צו פון די נייע מאן. יעצט אין די ווערטער אחד אלמנות ואחד גרושות ליגט נישט קיין שום חידוש, ווייל ס'איז באמת נישט קיין שום חילוק צווישן אלמנה און א גרושה, דאס רעדט ער שוין סתם אזוי אויס אז יעדע פרוי וואס האט געהאט א מאן און זי וויל יעצט האבן א נייע מאן דארף זי ווארטן דריי חדשים נישט קיין חילוק צו די פריעריגע מאן איז געשטארבן צו ער האט זיך געגעט מיט איר יעצט האבן מיר דאך פריער אויסגערעדט אחד בתולות ואחד בעולות ווי קען זיין אז א מענטש האט געוואוינט מיט א פרוי איז זי נאך א בתולה איז די משנה מסביר אחד ארוסות ואחד נשואות ס'מיינט צו זאגן סיי א פרוי וואס מיט די פריעריגע מאן איז זי נאך נאר געווען א כלה, זי איז נאך אפילו נישט געגאנגען אונטער די חופה, ווי אונז האמיר דאך שוין געשמועסט אז ער האט אפילו נישט געטארט מיט איר וואוינען און דעמאלטס איז זי דאך א בתולה, און ס'איז נישט קיין חילוק צו זי האט שוין געהעריג חתונה געהאט על ידי חופה וקידושין, וואס דעמאלטס געווענטליך איז זי א בעולה ווייל איר מאן האט שוין געוואוינט מיט איר, און דאס האט פריער געמיינט אחד בתולות ואחד בעולות, בתולות האט געמיינט אז ווען זי איז נאך געווען ארוסה, און בעולות מיינט ווען זי האט שוין געהאט חתונה געהאט. איז די אמת די לשון המשנה איז אביסל צומישט דא, ס'איז נישט אזוי על פי הסדר, לאמיר עס צאמנעמען ווי אזוי ס'וואלט געדארפט שטיין על פי הסדר, וכן שאר כל הנשים, און דא דארף מען זאגן אחד אלמנות ואחד גרושות, אלע ווייבער וואס האבן געהאט א מאן, נישט קיין חילוק צי זייער מאן איז געשטארבן צי זיי האבן זיך גע'גט, לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהיו להם שלשה חדשים, נישט נאר זיי טארן נישט חתונה האבן ביז דריי חדשים נאר אפילו אירוסין אויך נישט דאס איז איין גזירה, אחד בתולות ואחד בעולות, וואס דאס מיינט, אחד ארוסות ואחד נשואות, א בתולה מיינט געווענטליך ארוסה, וויבאלד מיט די פריעריגע מאן האט זי נאך נישט געוואוינט מיט א חופה, איז זי נאך געווענטליך א בתולה, און א בעולה מיינט, א פרוי וואס האט שוין געהאט חתונה געהאט מיט די פריעריגע מאן וואס זי איז שוין א בעולה, אין ביידע פעלער טאר זי נישט יעצט חתונה האבן פאר דריי חדשים, און דא איז דא א פרישע גזירה, ווייל א פרוי וואס איז אינגאנצן געווען ארוסה און א בתולה, איז דאך באמת נישט דא די חשש, מען האט עס נאר גע'אסר'ט וועגן לא פלוג. אזוי האלט די תנא קמא. ר' יהודה אומר ר' יהודה קריגט אויף ביידע גזירות און ער זאגט אזוי, נשואות יתארסו. די פרויען וואס האבן חתונה געהאט שוין מיט די פריעריגע מאן, אין אנדערע ווערטער זענען שוין געווען בעולות, וואס דארט איז דא א חשש אז זי איז טאקע טראגעדיג געווארן פון איר פריעריגע מאן, יתארסו. מעגן אבער ווערן א כלה און מקבל זיין קידושין נאך אפילו פאר די דריי חדשים. ווייל דא איז דאך נישטא קיין שום חשש, איך דארף נישט מורא האבן אז זי וועט טראגעדיג ווערן, ווייל א ארוסה טאר מען דאך נישט מיט איר וואוינען, אמת טאקע אז זי טאר נישט גיין חתונה האבן, ווייל דעמאלטס וועט קען זי טראגעדיג ווערן און מען וועט מסופק זיין פון וועם די קינד קומט, אבער א ארוסה מעג זי יא ווערן, אבער רבי יהודה האט נישט חושש געווען א ארוסה אטו נשואה. ווייל א ארוסה איז, און א פרוי וואס מיט איר פריעריגע מאן איז זי נאר געווען א כלה, זי איז נאך געווען א בתולה, זי האט נאך אפילו נישט געוואוינט מיט איר פריעריגע מאן, ינשאו. מעג זי גלייך גיין חתונה האבן מיט א נייעם מאן אפילו אין דעם זעלבן טאג וואס איר מאן איז געשטארבן אדער איר מאן האט זיך געגט, ווייל ווען זי וועט געבוירן יעצט א קינד ווייס איך דאך קלאר אז ס'קומט פון דער צווייטע מאן ווייל די ערשטע מאן האט דאך נאך אפילו נישט געוואוינט מיט די פרוי און רבי יהודה האט נישט גוזר געווען ארוסות אטו נשואות. בקיצור לויט רבי יהודה טאר מען נישט גיין חתונה האבן פאר דריי חדשים נאר ווען ס'איז באמת דא א חשש אז מען וועט מסופק זיין ווער דער טאטע איז. חוץ מארוסה שביהודה מפני שליבו גס בה. כאטשיג רבי יהודה האט דאך יעצט געזאגט אז אויב זי איז פון די פריעריגע מאן נאר געווען א כלה, מעג זי גלייך גיין חתונה האבן נאך פאר דריי חדשים, דאס איז אויב זי איז געווען ארוסה אין די גאנצע וועלט, אבער אויב זי איז געווען ארוסה מיטן ערשטן מאן אין די חלק אין ארץ ישראל אין יהודה, דעמאלס טאר זי טאקע נישט חתונה האבן פאר דריי חדשים, מפני שליבו גס בה ווייל אין יהודה איז דער חתן מיט די כלה געווען זייער היימיש, ווייל דארט איז געווען די מנהג אז מען האט זיי מייחד געווען נאך פאר די חתונה, און ס'איז דא א ערנסטע חשש אז אפשר האט ער נאך געוואוינט מיט איר זייענדיג אן ארוסה, און אויב אזוי האט זי שוין יא געקענט טראגעדיג ווערן און ס'וועט זיין א ספק צו די קינד באלאנגט צו די ערשטע אדער צו די צווייטע מאן. מה שאין כן אין די גאנצע וועלט וואס די חתן מיט כלה האבן זיך נישט מייחד געווען, איז דאך נישט געווען ליבו גס בה, איז נישט דא קיין חשש אז ער האט מיט איר געוואוינט. און וויבאלד זי איז נאר געווען א כלה מיט די ערשטע מאן ווייס איך דאך זיכער אז ער האט מיט איר נישט געוואוינט, קען זי גלייך גיין חתונה האבן צו א צווייטע מאן און איך וועל וויסן אז די קינד באלאנגט צום צווייטן. און דא גיי מיר האבן יעצט א דריטע שיטה, רבי יוסי אומר, דער תנא רבי יוסי זאגט, ער מאכט דא א פשרה, איין גזירה האט ער יא מורא געהאט און איין גזירה נישט, ער האלט אז זי מעג יא גלייך א כלה ווערן, חתונה האבן טאר זי טאקע נישט, אבער ווערן א ארוסה מעג זי יא. דאס האט ער נישט מורא געהאט אז מען וועט קומען פארטוישן אז אויב זי וועט ווערן א כלה וועט מען שוין קומען חתונה האבן אויך, איז מיט די נקודה קריגט ער אויף די תנא קמא און ער איז נישט גוזר, אבער מיט די צווייטע נקודה קריגט ער אויף רבי יהודה, רבי יהודה האט דאך מתיר געווען אז אויב מיט איר ערשטע מאן איז זי נאר געווען א ארוסה מעג זי יעצט געהעריג גיין חתונה האבן, אויף דעם קריגט רבי יוסי, און ער איז אויך מסכים מיט די נקודה אזוי ווי די תנא קמא אז חתונה האבן קען מען זיכער נישט פאר דריי חדשים אפילו ארוסה, איז לאמיר זען אינעווענדיג רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו. אלע ווייבער מיינט ער צו זאגן אפילו אויב זי איז מיט די ערשטע מאן געווען נאר א ארוסה, טאר זי נישט גיין חתונה האבן פאר דריי חדשים, אבער א כלה ווערן מעג זי יא. חוץ מן האלמנה. די איינציגסטע פרוי וואס קען נישט גלייך גיין חתונה האבן איז א אלמנה מפני האיבול, ווייל זי דארף זיך מתאבל זיין אויף איר מאן, א מאן איז דאך איינע פון די ז' קרובים וואס מען דארף מתאבל זיין אויף אים דרייסיג טאג, און ממילא טאר זי נישט קיין כלה ווערן. אבער אויך נישט אז זי דארף ווארטן דריי חדשים, די ערשטע חודש וועט זי נישט קענען, כל הנשים יתארסו מיינט אז זיי קענען אפילו אינעם זעלבן טאג ווערן א כלה, די זעלבע טאג וואס די מאן האט זיך גע'גט, א אלמנה קען נישט ממש די זעלבן טאג, זי דארף ווארטן דרייסיג טאג. ווי אזוי גייט די משנה אין יבמות? ואמרינן און אונז זאג מיר, דאס מיינט די גמרא מסכת יבמות דערציילט, און דא דארף מען זאגן רבי אלעזר, דאס איז דער אמורא רבי אלעזר בן פדת, לא על לבי מדרשא, עס איז איין טאג אויסגעקומען ער איז נישט אריינגעגאנגען אין בית מדרש, אשכחיה לרבי אסי דהוה קאים. האט ער געטראפן אז רב אסי שטייט דארטן נעבן די בית מדרש, אמר ליה האט אים רב אלעזר געפרעגט מאי אמור בבי מדרשא? וואס האט מען היינט געזאגט אין בית מדרש? אמר ליה האט רב אסי געענטפערט הכי אמר רבי יוחנן, אזוי האט מיין רבי רבי יוחנן געזאגט הלכה כרבי יוסי. אויף די משנה אין יבמות טאקע וואס איז דא דריי שיטות, האט רבי יוחנן געפסקנט אז הלכה איז ווי רבי יוסי, אז א כלה ווערן קען מען תיכף ומיד, און חתונה האבן קען קיינער נישט אפילו אויב זי איז נאר געווען ארוסה. אין אנדערע ווערטער, איין גזירה בין איך יא גוזר, ארוסה אטו נשואה, די צווייטע גזירה בין איך נישט גוזר און מען מעג יא מאכן אירוסין, איך בין נישט גוזר אטו נישואין. זאגט די גמרא מכלל דיחידאה פליג עלי', אויב ר' יוחנן האט געקענט פסק'ענען דא ווי ר' יוסי, און נישט ווי די תנא קמא, מוז זיין אז די תנא קמא איז אויכעט א יחיד, און דאס איז נישט קיין שיטת החכמים. כאטשיג רבי האט עס אראפגעברענגט ווי א סתם משנה וואס בפשטות קוקט אויס ווי אלע אנדערע חכמים האבן אזוי געהאלטן, טוט די גמרא דא באמערקן אז דא קען מען נישט אזוי זאגן, מען מוז זאגן אז דער תנא קמא איז באמת געווען א יחיד נאר רבי האט נישט געשריבן זיין נאמען אין די משנה, ווייל טאמער ס'איז אמת אז דער תנא קמא איז א דעת רבים וואלט ר' יוחנן נישט גע'פסק'נט ווי ר' יוסי, ווייל ר' יוחנן האלט דאך אז נאר ווען ר' יוסי קריגט זיך אדער מיט ר'. מאיר, אדער מיט ר' יהודה, אדער מיט ר' שמעון, דעמאלטס פסק'נט מען ווי אים, אבער טאמער גייט ער קעגן א רבים, קען מען נישט פסק'נען ווי אים, יחיד ורבים איז דאך הלכה כרבים. און מען דארף דא באמערקן אז תוס' אין יבמות רעדט שוין אויס, אז נאר ר' יוחנן האט אזוי געהאלטן, אז מען פסק'נט ווי ר' יוסי נאר ווען ער קריגט זיך מיט איינעם, אדער מיט ר' מאיר, ר' יהודה אדער ר' שמעון, ווייל אונז האמיר אויבן געהאט א אנדערע שיטה אינעם פאריגן שיעור, ר' יעקב מיט ר' זריקא, די צוויי אמוראים האלטן אז הלכה כר' יוסי מחבריו. אז אפילו ווען רבי יוסי קריגט זיך מיט אסאך חברים בלייבט אויך די הלכה ווי אים, די גמרא זאגט נאר אז לויט רבי יוחנן וואס האט געזאגט אז די הלכה בלייבט ווי רבי יוסי קעגן איינעם אליין, מוז מען דא אויסרעדן אז אויב רבי יוחנן האט געפסקנט ווי רבי יוסי מוז זיין אז ער האט געוואוסט אז דער תנא קמא פון דער משנה איז א יחיד. און דאס פרעגט יעצט די גמרא, מכלל דיחידאה פליג עלי', עט זיין יעצט געדרינגען אז א יחיד קריגט אויף רבי יוסי און דער תנא קמא איז נישט מער ווי א יחיד, זאגט די גמרא, אין יא, איך וועל דיר טאקע ווייזן, והא תניא אונז האבן טאקע אזוי געלערנט אין א ברייתא, און פון די ברייתא גייען מיר געוואר ווערן אז די תנא קמא פון אונזער משנה איז גאר רבי מאיר. יעצט אין אונזער משנה יבמות איז שוין געשטאנען אז לויט די תנא קמא איז מען גוזר אפילו א פרוי וואס איז נישטא קיין חשש אז זי איז טראגעדיג געווארן ווייל זי איז נאך געווען ארוסה, א בתולה, דאך טאר זי נישט גיין חתונה האבן ביז דריי חדשים. דא אין די ברייתא גייען מיר זען נאך היכי תמצא'ס פון אזעלכע פרויען וואס באמת האבן זיי שוין יא חתונה געהאט מיט די ערשטע מאן און דאך איז נישטא קיין אמת'דיגע חשש אז זיי זענען פון אים טראגעדיג געווארן, און פון דעסטוועגן דאך האט מען געאסרט אז זיי טארן נישט חתונה האבן ביז דריי חדשים, לאמיר זען. זאגט די ברייתא, הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה, אויב מען רעדט דא פון א פרוי וואס כאטשיג זי האט געהאט חתונה געהאט מיט איר ערשטן מאן, איז זי אלץ געווען אנגעיאגט צו לויפן צו איר טאטע'ס הויז, דאס מיינט אז זי פלעגט נישט וואוינען מיט איר מאן, זי פלעגט וואוינען ביי איר טאטן, אזוי אז איך ווייס זיכער אז זי איז נישט טראגעדיג געווארן פון איר מאן. רדופה מיינט אזוי ווי זי איז געווען צוגעוואוינט, או שהיתה לה כעס עם בעלה, אפילו ווען זי האט געוואוינט צוזאמען מיט איר מאן, ווייס איך אז זי איז נישט פון אים טראגעדיג געווארן ווייל זי איז געווען מיט אים צוקריגט, שוין פאר א לענגערע צייט, פאר זי האט זיך מיט אים גע'גט אדער פאר ער איז געשטארבן. או שהיה בעלה זקן או חולה, אדער אפילו זי האט יא געוואוינט מיט איר מאן און זי איז אפילו גוט מיט אים געווען מיט אים, אבער איר מאן איז געווען א אלטע מענטש וואס קען שוין נישט געבוירן אדער א קראנקע מענטש וואס קען נישט וואוינען מיט זיין ווייב, או שהיתה היא חולה, עקרה, זקנה קטנה, אדער אז די פרוי איז געווען קראנק וואס זי האט נישט געקענט וואוינען מיט איר מאן אדער איז זי לא עלינו א עקרה, א עקרה קען זיין אויף צוויי אופנים וויאזוי מען ווייסט אז זי איז א עקרה, אדער זי האט חתונה געהאט שוין מיט דריי מענטשן און זי האט צו קיינעם נישט געקענט געבוירן קינדער וואס דעמאלטס ווערט זי א מחוזקת אז זי קען נישט געבוירן, אדער לא עלינו אז זי האט נישט קיין רחם, אדער איז זי א אלטע פרוי וואס זי קען שוין נישט געבוירן קיין קינדער, אדער איז זי נאך אזוי קליין אז זי קען נאך נישט געבוירן קיין קינדער ווען זי האט געוואוינט מיט איר ערשטע מאן. אדער ואילונית, א פרוי וואס האט קיינמאל נישט געברענגט קיין סימנים פון גדלות, זי האט נישט געברענגט קיין שתי שערות, וואס דאס איז א סימן אז זי קען נישט געבוירן קיין קינדער, אדער ושאינה ראויה לילד, א פרוי וואס קען פשוט נישט געבוירן קיין קינדער, נישט ווייל זי איז בעצם א עקרה אדער א אילונית, נאר ווייל זי האט איינגענומען אזעלכע מעדיצינען וואס לאזט איר נישט האבן קיין קינד. או שהיה בעלה חבוש בבית האסורין, אדער איז איר מאן געווען איינגעשפארט אין תפיסה די לעצטע פאר חדשים פאר ער איז געשטארבן אדער פאר ער האט זיך גע'גט מיט איר, וואס די אלע פעלער וואס מען האט דא אויסגערעכנט איז דאך קלאר אז די פרוי איז נישט טראגעדיג געווארן פון איר ערשטע מאן, און על פי השכל וואלט זי געמעגט יעצט גלייך גיין חתונה האבן צו א צווייטע מאן ווייל איך דארף דאך נישט מסופק זיין אויב ס'ווערט געבוירן א קינד אוואדע באלאנגט עס פון די צווייטע מאן, אדער איז דא אזעלכע פעלער וואס זי וועט סייווי נישט קענען געבוירן קיין קינד למשל ווייל זי איז א עקרה און ס'איז נישט דא די גאנצע חשש, און אזוי אויך המפלת לאחר מיתת בעלה, לאמיר זאגן נאכדעם וואס איר מאן איז געשטארבן, גלייך האט זי מפיל געווען, וואס דעמאלט זעה איך דאך קלאר אז זי איז יעצט נישט טראגעדיג פון איר ערשטן מאן, וואס על פי שכל וואלט זי געקענט חתונה האבן מיט די צווייטע מאן, און איך וועל דאך וויסן אז אויב זי געבוירט א קינד קומט עס נאר פון די צווייטע מאן, פון דעסטוועגן דאך כולם צריכים להמתין שלשה חדשים. די אלע פרויען וואס מען האט דא דערמאנט מוזן נאך אלץ ווארטן דריי חדשים פאר מען האט חתונה, דברי ר' מאיר אזוי האלט די תנא ר' מאיר, וועגן לא פליג, די חכמים האבן נישט געוואלט מאכן קיין חילוק, און זיי האבן מורא געהאט אויב דו'סט מתיר זיין פאר די פרויען וועלן געהעריגע פרויען אויכעט גיין חתונה האבן שנעל, ר' יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד. רבי יוסי לאזט די אלע פרויען אז זיי מעגן אפילו גיין חתונה האבן תיכף ומיד ווייל איך ווייס זיכער אז זיי זענען נישט טראגעדיג. אגב זעט מען דא א אינטערעסאנטע זאך אז דא אין די ברייתא אין ביידע נקודות קריגט נישט רבי יוסי מיט רבי יהודה, רבי יוסי איז אויך מתיר אז מען מעג גלייך גיין חתונה האבן, כאטשיג אין די משנה האט רבי יוסי געזאגט אז חתונה האבן טאר מען נישט אויב זי איז געווען ארוסה. זעט אויס אז נאר דער חשש האט ער מורא געהאט אז מען קען זיך טועה זיין פון א ארוסה ביז א נשואה, אבער אויף די אלע פרויען וואס מען האט דא אויסגערעכנט וואס ביי זיי ווייס איך זיכער אז זיי נישט טראגעדיג, האט מען נישט גוזר געווען לויט ר' יוסי און זיי מעגן גלייך גיין חתונה האבן. אויב אזוי האט מען דא קלאר געטראפן אין די ברייתא אז די תנא קמא פון די משנה מסכת יבמות כאטשיג ס'שטייט נישט קיין נאמען, איז נישט קיין שיטת הרבים, נאר דאס איז גאר דער זעלבער רבי מאיר דא פון די ברייתא, וואס ער האט געהאלטן לא פלוג, אז אפילו ווען ס'איז נישט דא באמת קיין חשש האט מען אויך עס גע'אסר'ט. קודם פארשטיי איך שוין וויאזוי רבי יוחנן האט געקענט פסק'ענען אזוי ווי רבי יוסי, ווייל ס'גייט נישט קעגן די חכמים, ס'איז נאר קעגן רבי מאיר. יעצט גייט די גמרא צוקומען פון וואו האט רב משרשיא גענומען אז די כללים וואס רבי יוחנן האט געזאגט איז נישט ריכטיג. פרעגט די גמרא למה לי, פארוואס האט רבי יוחנן געדארפט דא פסק'ענען, אז די הלכה איז ווי ר' יוסי, והא אמרת, ר' יוחנן האט דאך שוין געזאגט א כלל, ר' מאיר ור' יוסי הלכה כר' יוסי אז איבעראל וואו זיי קריגן זיך בלייבט די הלכה ווי ר' יוסי, אלא מאי איז געדרינגען אז אפילו ר' יוחנן אליין האלט אויך נישט פון די כללים, און איך זאג טאקע נישט איבעראל אז אלעמאל איז די הלכה ווי ר' יוסי, דעריבער האט ער דא געדארפט זאגן אז דא איז יא די הלכה ווי ר' יוסי. און רש"י רעדט שוין אויס אז איי אויב אזוי אונז האמיר דאך אויבן יא געהאט אז רבי יוחנן זאגט די כללים מוז מען זאגן אז דאס איז טאקע נישט רבי יוחנן און לאמיר צוריק קוקן און מיר זעהן אז דארט איז געשטאנען אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן אז רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה און ביי די אנדערע כלל איז אויך געשטאנען רב אבא אמר רבי יוחנן רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה מוז מען יעצט זאגן אז די צוויי אמוראים רבי יעקב בר אידי מיט רב אבא האבן עס געזאגט פון זיך אליין און טאקע נישט אין נאמען פון רבי יוחנן ווייל דא האב איך דיר קלאר אויפגעוויזן אז רבי יוחנן קען נישט האלטן פון די כללים, ווייל טאמער וואלט ער ווען געזאגט אזא כלל, וואלט ער ווען קיינמאל נישט געדארפט באזונדער זאגן אין מסכת יבמות אז די הלכה בלייבט ווי רבי יוסי האט דאך שוין געזאגט א כלל. אלא מאי האלט רבי יוחנן אויך נישט פון די כללים. יעצט איז זייער גוט וואס רב משרשיא האט געזאגט אז די אלע כללים זענען נישט ריכטיג, ווייל מען זעט דאך סיי אז רב האלט נישט פון די כללים ווי אונז האמיר שוין אויבן אויפגעוויזן, און סיי רבי יוחנן ווי אונז האמיר יעצט אויפגעוויזן. פרעגט די גמרא מאי קושיא וואס איז בכלל די קשיא, לעולם וועל איך דיר יא זאגן אז רבי יוחנן האט געזאגט די אלע כללים, איי דו פרעגסט פארוואס האט רבי יוחנן באזונדער געדארפט דא זאגן הלכה כרבי יוסי, דילמא לאפוקי מדרב נחמן אמר שמואל דאמר הלכה כרבי מאיר בגזירותיו, רב נחמן האט דאך נאכגעזאגט פון שמואל אז איבעראל ווי רבי מאיר מאכט עפעס א גזירה בלייבט אזוי די הלכה, איז לויט שמואל וואלט געדארפט אויסקומען אז דא אין מסכת יבמות דארף מען פסק'נען ווי רבי מאיר ווייל ער האט דאך געמאכט דא גזירות אז מען איז גוזר ארוסות אטו נשואות. און אויב אזוי וואלט איך געקענט מיינען אז דא איז א אויסנאם, אז וויבאלד ס'האנדלט זיך אין א גזירה וואס ר' מאיר האט געמאכט וועט אפילו ר' יוחנן מודה זיין אזוי ווי שמואל האלט אז מ'פסק'נט יא ווי ר' מאיר, פארדעם האט ר' יוחנן געדארפט עקסטער זאגן אז אפילו דא בלייבט אויך די הלכה ווי ר' יוסי. און אויב אזוי איז צוריק שווער פון ווי האט ר' משרשיא גענומען צו זאגן אז די כללים זענען נישט ריכטיג? אמת טאקע רב האלט נישט פון די כללים אבער רבי יוחנן קען יא האלטן דערפון, אלא נאר ווייסטו פון ווי רב משרשיא האט גענומען מהא דתניא פון דעם וואס זיי האבן געלערנט אין א ברייתא? ס'איז דא פארשידענע זאכן וואס די חכמים האבן גע'אסר'ט צו האנדלען מיט גוים ביום אידם און אפילו נאך פאר יום אידם אין א טאג פון א חגא ווייל כ'האב מורא אז די גוי וועט גיין דאנקען זיין עבודה זרה און מ'טאר נישט גורם זיין ושם אלקים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך אז מ'טאר נישט מאכן אז ער זאל דערמאנען שם אלהים אחרים. פון דעסטוועגן דאך זאגט די ברייתא אז הולכים ליריד של נכרים, ס'איז דא אזא יריד וואס זיי האבן געמאכט אזא גרויסע מארק אין די טאג פון זייער חגא, מעג א איד אהין גיין ולוקחים מהם בהמה ועבדים ושפחות, בתים, שדות וכרמים, און מען מעג אפקויפן פון די גוים סיי בהמות, קנעכט און דינסטן, הייזער, פעלדער און גערטנער. די סיבה פארוואס מען מעג קויפן א בהמה איז ווייל מען ברענגט עס אריין לקדושה, אז זי גייט רוען אום שבת, אדער אז פון יעצט און ווייטער וועט זי מחויב ווערן בבכורה, און די עבדים ושפחות מעג מען אויכעט קויפן ווייל מען ברענגט זיי אויך אריין לקדושה ווייל א עבד און א שפחה פון א איד איז דאך מחויב במצוות אזוי ווי א פרוי, אין א געוויסן זין זענען זיי אזוי ווי גרים, און בתים שדות וכרמים האט מען מתיר געווען ווייל אזוי נעמט ער אוועק ער טוט ממעט זיין פון די גוים זייער וויכטיגע זאכן זייערע הייזער גערטנער און פעלדער, אדער האט מען עס מתיר געווען וועגן ישוב ארץ ישראל אז ס'זאל אריבער קומען צו אידישע בעלות. וכותב, און מען מעג שרייבן א שטר, ומעלה בערכאות שלהן, מען מעג עס אפילו ארויפטראגן אין זייערע געריכט הייזער, אז די שופטים זאלן עס אונטערשרייבן, און כאטשיג אז לכאורה מיט דעם טוט ער זיי מכבד זיין, און זיי קענען ווערן אזוי פרייליך אז לכבוד דעם וועלן זיי גיין דאנקען זייער געטשקע, האבן די חכמים מתיר געווען אז מען מעג גיין אין די ערכאות מפני שהוא כמציל מידם, ווייל מיט דעם וואס ער גייט אין די ערכאות מאשר זיין די מקח, טוט ער עס מציל זיין מיד המוכרים, ווייל ווען נישט וועט דאך די גוי קומען און טענה'ן אז ער האט עס קיינמאל נישט פארקויפט, און אזוי ראטעוועט ער עס ארויס פון זייער הענט. ואם היה כהן, מטמא בחוץ לארץ לדון ולערער עמהם, כאטשיג ס'איז דאך דא א דין פון טומאת ארץ העמים וואס די חכמים האבן ארויפגעלייגט אויף אלע אויף אלע לענדער פון חוץ לארץ אז ווער ס'גייט דארטן אריין ווערט א טמא מת ווייל די גוים פלעגן באגראבן זייערע טויטע איבעראל און זיי האבן נישט אנגעצייכנט קיין קברים, איז אויב אזוי טאר דאך א כהן נישט אריינגיין אין חוץ לארץ אבער טאמער דארף ער גיין אין קאורט זיך משפט'ן מיט די גוים אדער מערער זיין טענה'ן אז די גוים האבן עפעס צוגענומען פון אים, מעג ער אהין גיין, ווייל וויבאלד די גאנצע טומאת ארץ העמים איז נאר דרבנן, האט מען עס מיקל געווען במקום הפסד ממון, כשם שמטמא בחוץ לארץ כך מטמא בבית הקברות, פונקט ווי די כהן מעג זיך מטמא זיין מיט די אויר ארץ העמים, מעג ער זיך אויך מטמא זיין אויב עס פעלט אויס אריין צו גיין אין בית הקברות כדי צו ראטעווען זיין פארמעגן. און די גמרא געבט א האק אריין אינמיטן די ברייתא, בית הקברות סלקא דעתך קען דען זיין אזא זאך, מען קען דען מתיר זיין א איסור דאורייתא א כהן זאל גיין אין בית הקברות וועגן הפסד ממון? אויר ארץ העמים פארשטיי איך ווייל דאס איז א דין דרבנן, א בית הקברות איז דאך טומאה דאורייתא היא, אלא בבית הפרס דרבנן. די ברייתא האט נישט געמיינט צו זאגן ממש א ריכטיגע בית הקברות וואו ס'ליגט זיכער א קבר, נאר מ'רעדט דא פון א בית הפרס דאס מיינט א פעלד וואו מ'האט אויפגעאקערט דארטן ס'איז געווען א קבר, און די חכמים האבן גוזר געווען אז הונדערט אמות ארום און ארום וואו מ'האט געאקערט דארף איך מורא האבן אז אפשר איז געפלויגן דארטן שטיקער ביינער און מען טאר נישט דארט אריבער גיין א כהן ווייל ער גייט זיך מטמא זיין, און דער דין איז אויך נאר מדרבנן, אין אזא מין בית הקברות איז דא געשטאנען די ברייתא אז כדי צו ראטעווען געלט האט מען יא מתיר געווען דארט אריינצוגיין. זאגט די ברייתא ווייטער ומטמא לישא אשה וללמוד תורה, די זעלבע היתר איז אויך דא ארויסצוגיין אויף חוץ לארץ כאטשיג ער איז א כהן און איז זיך מטמא מיט טומאת ארץ העמים, פאר די צוויי וויכטיגע גרויסע מצוות, איינס אז ער גייט חתונה האבן אדער ער גייט לערנען תורה. מען רעדט נישט דא סתם פון קליינע מצוות, מען רעדט דא פון גאר גרויסע זאכן, אז מען מוז חתונה האבן מיט א פרוי, אדער גיין לערנען תורה, אזוי זאגט תוס' אין מסכת עבודה זרה דף י ג, ס'איז אבער דא א שאילתות וואס תוס' ברענגט צו, אז וואס זאגט אז מען איז אויך מתיר פאר אנדערע מצוות אויך. אמר רב יהודה אימתי בזמן שאינו מוצא ללמוד, דאס וואס מען האט מתיר געווען א כהן זיך מטמא זיין מיט ארץ העמים צו לערנען תורה, איז נאר אויב אין ארץ ישראל קען ער נישט טרעפן קיין אנדערן רעבין וואו צו לערנען, נאר דעמאלטס האט מען אים מתיר געווען צו גיין קיין חוץ לארץ, אבל מוצא ללמוד, אויב ער טרעפט א רעבן מיט וועם ער קען לערנען אין ארץ ישראל לא יטמא טאר ער זיך נישט מטמא זיין, און אפילו אויב דער רבי וואו ער וויל גיין קיין חוץ לארץ איז א בעסערע רבי, און ער האלט אז ער וועט מער מצליח זיין, וויבאלד אבער ער קען לערנען תורה אין ארץ ישראל בטהרה, טאר ער זיך נישט מטמא זיין, אזוי האלט רבי יהודה, רבי יוסי אומר אף בזמן שמוצא ללמוד, נמי יטמא, אפילו ווען ער טרעפט א רבי אין ארץ ישראל צו לערנען, אויב ער פילט אז אין חוץ לארץ וועט ער האבן מער הצלחה, מעג ער זיך גיין מטמא זיין, לפי און דא גייען מיר אריבער צו דף מ ז עמוד ב', שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד, א מענטש קען נישט זוכה זיין ביי יעדעם איינעם די זעלבע הצלחה אין לימוד התורה, ווייל אמאל מאכט זיך א רבי וואס משנתו סדירה בפיו, און ער ווייסט ווי אזוי צו לערנען מיט די תלמידים בדרך קצרה, און ממילא וועט ער קענען האבן א גרעסערע הצלחה, און מצליח צו זיין מעג מען אויך גיין קיין חוץ לארץ. ואמר רבי יוסי, דער תנא רבי יוסי ברענגט א ראיה, אז מעשה ביוסף הכהן, וואס ער האט געוואוינט אין ארץ ישראל שהלך אצל רבו לצידון ללמוד תורה, כאטשיג ער איז געווען א כהן איז ער געגאנגען צו זיין רעבן קיין חוץ לארץ צידון דאס איז אין לבנון אינדערויסן פון ארץ ישראל וואס דארט איז דאך דא טומאת ארץ העמים איז ער געגאנגען לערנען תורה און כאטשיג אין זיינע צייטן איז דאך געווען אסאך תורה אין ארץ ישראל אבער וויבאלד ער איז געגאנגען אצל רבו זיין ספעציעלע רבי וואס ער האט געפילט אז דארט גייט ער מצליח זיין איז ער יא ארויסגעגאנגען אהין זעהט מען פון דעם אז אפילו מען קען בעסער מצליח זיין האט מען שוין אויך מתיר געווען זעט אויס אז דער יוסף הכהן איז אליינס געווען א גדול בתורה ווי מען זעט אז מען ברענגט פון אים א ראיה ווייל ער האט אזוי געטון, אדער קען זיין אז ער איז געגאנגען מיט די הסכמה פון די חכמים, בכל אופן פון דעם וואס מען זעט אז מען האט אים מתיר געווען ברענגט רבי יוסי א ראיה אז אפילו נאר מצליח צו זיין בעסער מעג מען אויך גיין. ביז אהער גייט די ברייתא, ואמר רבי יוחנן דער אמורא ר' יוחנן זאגט הלכה כר' יוסי, אז די הלכה בלייבט ווי ר' יוסי, אז אפילו ווען ס'איז דא וואו צו לערנען אין ארץ ישראל מעג מען אויף מצליח צו זיין אויך זיך מטמא זיין מיט טומאת ארץ העמים, און אויף דעם איז שווער געווען פאר רב משרשיא ולמה לי? פארוואס דארף רבי יוחנן פסק'נען ווי רבי יוסי, והא אמרת רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, מען האט דאך שוין געזאגט אויבן אין נאמען פון רבי יוחנן א כלל אז אלעמאל ווען רבי יהודה קריגט זיך מיט רבי יוסי בלייבט די הלכה פון רבי יוסי, און פון דעם וואס מען זעהט דא אז ער האט גע'פסק'נט ווי רבי יוסי איז א סימן אז רבי יוחנן אליין האט נישט געהאלטן פון די כלל אז איבעראל איז אזוי נאר דא האט ער גע'פסק'נט ווי רבי יוסי. מוז מען זאגן אז די אלע כללים וואס מען האט אויבן געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן האט באמת נישט רבי יוחנן געזאגט נאר יענע אמוראים דארטן האבן עס געזאגט פון זיך אליין, און פאר דעם האט רב משרשיא נישט געהאלטן דערפון. ווייל מען זעט דאך דא אז ר' יוחנן האלט נישט פון די כללים און מען האט שוין אויפגעוויזן פריער אז רב האלט אויך נישט פון די כללים, אמר אביי האט אביי געזאגט פון דא איז אויך נישט קיין ראיה, לעולם מען זאל זאגן ר' יוחנן האלט יא פון די כללים, איי וואס האט ער געדארפט דא עקסטער פסק'נען, איצטריך מען דארף עס האבן עקסטער, סלקא דעתך אמינא איך וואלט ווען געקענט טראכטן צו זאגן הני מילי במתניתין, ווען זאג איך די כללים, למשל אז רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי דאס איז דווקא ווען ס'שטייט אין א משנה, וואס א משנה איז דאך זייער א קראנטע זאך, און ווען ס'שטייט אז ר' יוסי זאגט עפעס ווייס איך אז ר' יוסי האט עס געזאגט און כ'דארף נישט מורא האבן אז אפשר האט זיך געטוישט די נעמען, אבל בברייתא אימא לא, א ברייתא וואס איז נישט אזוי קראנט ווי א משנה, וואלט איך שוין געזאגט אז דארט גייט נישט אן די כללים, ווייל איך קען נישט זיין זיכער אז רבי יוסי האט דאס געזאגט און רבי יהודה האט יענץ געזאגט, ווייל אפשר האט זיך די נעמען פארטוישט, און ממילא וועט מען נישט גיין נאך די כללים. קא משמע לן דאס וויל מיר רבי יוחנן לאזן הערן, אז אפילו אין א ברייתא זאג איך אויכעט די כללים, און פארדעם האט ער דא עקסטער געזאגט הלכה כרבי יוסי, ווייל דא האט זיך געהאנדלט אין א ברייתא. על כל פנים די גמרא קען נישט טרעפן קיין שום מקור פארוואס ר' משרשיא זאל זאגן אז די אלע כללים זענען נישט ריכטיג, אלא נאר מוז מען זאגן הכי קאמר אז ווען ר' משרשיא האט געזאגט ליתנהו להני כללי האט ער נישט געמיינט צו זאגן אזוי ווי אונז האבן געלערנט ביז יעצט אז די אלע כללים זענען נישט ריכטיג, ער האט געמיינט צו זאגן הני כללי לאו דברי הכל נינהו אז זאלסט נישט מיינען אז די אלע כללים אז יעדער איינער האלט אזוי. דהא רב לית ליה הני כללי, ווייל רב האלט נישט פון די כללים ווי אונז האבן שוין אויפגעוויזן פריער, אז רב האט געזאגט אויף א משנה אויף דף מ"ט אז ווי ר' מאיר מיט ר' יודא קריגן זיך אז מען דארף פסק'נען ווי ר' יודא, פון דעם זעט מען אז נאר דא האט ער געהאלטן הלכה כר' יודא אבער ס'איז נישט קיין כלל, און ערגעץ אנדערש קען מען פסק'נען ווי ר' מאיר אויכעט, דאס האט ר' משרשיא געמיינט צו זאגן ליתנהו להני כללי, אז ס'איז דא וואס קריגן אויף די כללים, רב קריגט, אבער אין הכי נמי אונז וועל מיר יא אננעמען די כללים ווי אונז האבן שוין פריער אויסגערעדט, אז די כלל איז ווען רב קריגט זיך מיט ר' יוחנן איז הלכה כר' יוחנן.